ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ק ז עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט בעלים. אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, הטוען טענת גנב בפקדון. דער דין איז ווען דער שומר זאגט אז די זאך וואס מען האט אים געגעבן צו באהאלטן איז געווארן צוגע'גנב'עט, און ער האט געשוואוירן אז די זאך איז געווארן צוגע'גנב'עט, נאכער ווייזט זיך ארויס אז ער אליין איז דער גנב. ס'קומט עדות אז ער אליין איז דער גנב, איז דער דין אז ער דארף באצאלן כפל. זאגט רב ששת, ווען ער טענה'ט טענת גנב בפקדן כיוון ששלח בו יד, אויב פאר דער שבועה האט ער שולח יד געווען, ער טאר נישט נוצן די זאך, און ער האט פריער גענוצט די זאך, פטור, איז ער שוין יעצט פטור פון כפל. מאי טעמא, וואס איז דער טעם? הכי קאמר רחמנא, די תורה זאגט אזוי, ונקרב בעל הבית אל אלקים, ער זאל דערנענטערן בעל הבית אלקים צום בית דין און ער זאל שווערן, נאכדעם שטייט אויב ער איז א רשע ישלם שניים, אם לא שלח ידו וגומר, אויב ער האט נישט שולח יד געווען און ער שווערט פאלש. זאל ער דעמאלט באצאלן כפל. הא שלח ידו, פריער פאר דער שבועה האט ער שולח יד געווען, ער האט עס גענוצט, פטור איז ער פטור פון דעם דין וואס ער ווערט דא דערמאנט. איז רש י האט דאך פריער געזאגט די סברא, פארוואס? ווייל דעמאלט ווען ער איז שולח יד, דער שומר טאר נישט נוצן די זאך, דעמאלט ווען ער נוצט די זאך ווערט ער אויף דער זאך א גזלן, און ער איז שוין מחויב, ווי מען זאגט באונסין אויכעט, ער האט שוין א דין גזלן אויף דער זאך. אמר ליה רב נחמן, האט רב נחמן געפרעגט רב ששת'ן, והלא שלש שבועות משביעין אותו, א שומר חינם וואס ער זאגט די זאך איז געווארן צוגעגנבעט, טוט מען אים באשווערן דריי שבועות? שבועה שלא פשעתי בה, ער דארף שווערן ער האט נישט פושע געווען אין דעם היטן ווען ס'איז געווארן צוגע'גנב'עט, אויב די סיבה וואס ס'איז געווארן צוגע'גנב'עט איז ער האט פושע געווען, ער האט עס נישט גוט געהיטן, דעמאלט איז ער חייב דער שומר חינם, דארף ער שווערן ער האט נישט פושע געווען, ער האט געהיטן ווי מ'דארף היטן. די צווייטע שבועה איז שבועה שלא שלחתי בה יד, איך שווער אז פאר דער גניבה האב איך נישט קיין הנאה געהאט פון דער זאך, כ'האב נישט גענוצט די זאך, ווייל אויב ער האט פריער גענוצט די זאך, שטייט שוין די זאך אין זיין רשות, ער ווערט א גזלן, און אפילו עס געשעהט א אונס איז ער מחויב צו באצאלן, איז אוודאי און אוודאי אויף גניבה ואבידה אוודאי מחויב. די צוויי שבועות איז נישט גענוג, ס'קען זיין ער האט טאקע נישט פושע געווען און ער האט טאקע נישט שולח יד געווען, אבער די זאך געפינט זיך ביי אים אין רשות, דארף ער שווערן די דריטע שבועה, שבועה איך שווער שאינה ברשותי, אז ס'געפינט זיך נישט אין מיין רשות. מאי לאו, מיינסטו דען נישט, שבועה שלא שלחתי בה יד, דאס וואס דער שומר שווערט ער האט נישט גענוצט די זאך איידער ס'איז געווארן צוגע'גנב'עט, דומיא איז גלייך דשבועה שאינה ברשותי, ס'איז גלייך ווי די שבועה שאינה ברשותי. מה שבועה שאינה ברשותי, אזוי ווי די שבועה וואס ער שווערט אז די זאך איז נישט אין זיין רשות, כי מיגליא מילתא אז נאכער ווייזט זיך ארויס דאיתיה ברשותיה, ער זאגט אז מ'האט עס צוגעגנבעט, אז ס'ווייזט זיך ארויס ער האט פאלש געשוואוירן ס'יא דא אין זיין רשות, חייב דארף ער באצאלן כפל. אף שבועה שלא שלחתי בה יד, די זעלבע זאך ווען ער שווערט שלא שלחתי בה יד האט עס נישט גענוצט, כי מיגליא מילתא אז עס ווייזט זיך ארויס דשלח בה יד, ער האט אין דער זאך שולח יד געווען, און די זאך געפינט זיך אין זיין רשות, חייב איז ער חייב. פארוואס איז ער חייב? ווייל ער שווערט שאינה ברשותי און ס'איז אין זיין רשות, איז דאך א קשיא אויף דיר רב ששת וואס דו זאגסט אז אויב מ'האט שולח יד געווען איז מען פטור פון כפל, אמר ליה האט אים רב ששת געענטפערט לא, ניין, שבועה שלא שלחתי בה יד, די שבועה וואס ער שווערט שלא שלחתי בה יד דומיא איז גלייך דשלא פשעתי. צו דער שבועה לא פשעתי בה, מה שבועה שלא פשעתי בה, אזוי ווי די שבועה וואס ער שווערט שלא ער האט נישט פושע געווען, כי מיגליא מילתא אז עס ווייזט זיך ארויס דפשע בה אז ער האט אין דער זאך פושע געווען, און דאס איז די סיבה פארוואס ס'איז געווארן צוגע'גנב'עט, איז דאך דעמאלט דער דין פטור מכפל, ער איז פטור פון כפל ווייל ער האט דאך עס נישט גע'גנב'עט. מען דארף נאר באצאלן קרן אבער נישט קיין כפל, אף שבועה שלא שלחתי בו יד, די זעלבע זאך ווען ער שווערט שלא שלחתי בו יד, יעדע שומר דארף דאך שווערן, כי מיגליא מילתא אז עס ווייזט זיך ארויס דשלח בו יד אז ער האט די זאך פריער גענוצט, פטור מכפל, איז ער פטור פון כפל אפילו די זאך געפינט זיך ביי אים, ער האט דאס גע'גנב'עט. רש י, בעי רמי בר חמא, רמי בר חמא האט געפרעגט א שאלה, ס'דא א דין ווען דער שומר טענה'ט א טענה וואס ער וויל זיך פטר'ן, ער איז נישט מחיוב צו באצאלן פאר דער זאך, ער זאגט נגנבה אדער נאבדה, אז דער שומר חינם איז פטור אויף גניבה ואבידה, און ער טענה'ט אז די זאך איז געווארן צוגעגנבעט. אדער די זאך איז געווארן פארלוירן, שווערט מען איבער די שבועות און ער איז פטור צו באצאלן. נאכער אז דער שומר איז מודה ער האט פאלש געשוואוירן, דארף ער באצאלן דעם קרן, די זאך דארף ער באצאלן. און ער דארף באצאלן א חומש, קיין כפל דארף ער נישט באצאלן, ער האט זיך אליין מודה געווען, און ער דארף אויך ברענגען א קרבן אשם, דאס איז ווען ער אליין איז מודה, בכדי ער זאל האבן א כפרה, איז א חוץ דעם קרן א חומש און א אשם. א צווייטע דין, דער שומר טענה'ט אז די זאך איז געווארן פון אים צוגעגנבעט. און ער שווערט, אז די זאך איז געווארן פון אים צוגעגנבעט נאכער קומען צו גיין עדות, און זיי זאגן אז דעמאלט ווען ער האט געשוואוירן אז די זאך איז געווארן פון אים צוגעגנבעט איז די זאך געווען ביי אים, ער האט עס אויפגעגעסן, דעמאלט באצאלט ער כפל. ער צאלט כפל, וועט זיין שפעטער איז ער מודה, זאגן מיר קיין חומש דארף ער נישט באצאלן, ער האט באצאלט כפל, אויב מען באצאלט כפל דארף מען נישט באצאלן קיין חומש. דער ענין פון חומש וואס ער באצאלט שטענדיג איז דאך א ענין ווייל ער האט פאלש געשוואוירן, זאגן מיר דא או אז ער באצאלט כפל באצאלט ער נישט קיין חומש, קענען מיר קלערן אין דער זאך פארוואס באצאלט ער נישט קיין חומש? מיר קענען זאגן אזוי אז אויף די זעלבע געלט קען מען נישט באצאלן קיין צוויי זאכן, אויב ער באצאלט אויף דער זאך כפל, קען ער שוין נישט באצ דארף ער שוין נישט באצאלן קיין חומש, די געלט קען נאר ברענגען אים איין חיוב, אדער א חומש אדער א כפל, און אויב ס'איז געקומען עדות איז געווארן אויף אים א חיוב כפל, קען די געלט אויף אים נישט ברענגען קיין חיוב חומש, אדער מיר קענען לערנען אנדערש. אויף די זעלבע געלט קען מען באצאלן אמאל כפל און חומש, ווי מיר וועלן זען, נאר פארוואס איז ער אין דעם פאל וואס מיר האבן פריער געזאגט פטור פון חומש? ווייל וועלכע זאך האט איהם מחייב, וועלכע זאך איז איהם מחייב שטענדיג כפל, אדער וועלכע זאך איז איהם מחייב חומש? דאס איז דאך איהם מחייב די שבועה וואס ער האט פאלש געשוואוירן, די סיבה איז אין דער שבועה, די שבועה קען אים נאר מחייב זיין איין זאך, אויב די שבועה האט איהם מחייב געווען כפל, איז די זעלבע שבועה קען איהם נישט מחייב זיין קיין חומש. בעי רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געפרעגט, ממון דיע געלט המחייבו כפל, ווייל אויף דיע געלט איז ער מחויב כפל, פוטרו מן החומש, איז ער פטור פון א חומש, די געלט קען נישט מחייב זיין קיין צוויי זאכן. אויב ס'האט שוין מחייב געווען כפל, קען עס נישט מחייב זיין קיין חומש. או דילמא אדער, וועלכעס ברענגט דען כפל? ביי א שומר. וועלכעס ברענגט די חומש? איז דאך דאס די שבועה. איז די סיבה איז שבועה המחייבתו כפל, די שבועה וואס די שבועה ברענגט ער זאל באצאלן כפל, פוטרתו מן החומש. דאס טוט אים פטר'ן פון חומש. היכי דמי, ווען וועט כאפן א נפקא מינה צו מיר וועלן זאגן דעריבער באצאלט מען נישט קיין חומש ווייל די שבועה איז מחייב נאר איין זאך, צו מיר זאגן די אנדערע זייט אז וועלכעס איז די סיבה ווייל די געלט קען נאר מחייב זיין איין זאך, ווען איז א חילוק? כגון שטען טענת גנב דער שומר טענה'ט אז די זאך איז געווארן פון אים צוגע'גנב'עט, ונשבע, און ער האט געשוואוירן ס'איז געווארן פון אים צוגע'גנב'עט, וחזר וטען טענת אבד, נאכער טענה'ט ער אז די זאך איז געווארן פון אים פארלוירן, ונשבע, און ער שווערט אז די זאך איז געווארן פון אים פארלוירן, האט ער א צווייטע מאל אויך געשוואוירן, ובאו עדים. ס'קומט עדות, אקמייתא. די עדות גייען אפלייקענען אז די ערשטע מאל האט ער פאלש געשוואוירן. דאס ערשטע מאל ווען ער האט געשוואוירן נגנבה, איז די זאך דעמאלט געווען ביי אים. ממילא האבן אים די עדות מחייב געווען כפל. ווי פארוואס דארף ער נאכאמאל שווערן וועלן מיר באלד זען. קודם כל דאס די דין איז דאך אז לגבי דעם דין אז זאל ווערן מחויב אין חומש און אשם איז אפילו די בית דין האט אים נישט איבער געשוואוירן נאר קפץ האט אליין געשוואוירן, דאס ברענגט אים אויך דעם חיוב א חומש און אשם. והודה אבתרייתא, יעצט איז ער מודה אז די אנדערע שבועה וואס ער האט געשוואוירן איז האט ער פאלש געשוואוירן. והודה אבתרייתא, נאכער איז ער מודה אויף די צווייטע שבועה וואס ער האט געשוואוירן אז נאבד, איז ער מודה אז ער האט פאלש געשוואוירן, פרעגט ער מאי ווי דער דין, צו וועט ער דארפן, דארף ער ברענגען, געבן א חומש אויף די צווייטע שבועה, וואס איז דא די שאלה, צו זאגן מיר ממון המחייבתו כפל פוטרו מן החומש, אויב מ'איז מחויב אויף דיע געלט כפל איז ער פטור פון חומש, והא איחייב ליה עילויה כפילא, דא איז ער דאך שוין מחויב כפל אויף דעם געלט דורך די עדות וואס זיי זאגן אז ער האט פאלש געשוואוירן נגנבה, דעריבער וועט ער א חומש נישט דארפן באצאלן, או דילמא אדער שבועה המחייבתו כפל, דיע שבועה וואס איז אים מחייב כפל פוטרתו מן החומש, פטר'ט אים פון א חומש. און דא אויף וועלכע שבועה האט אים מחייב געווען כפל? איז דאך די ערשטע שבועה, אבער והא שבועה בתרייתא, די אנדערע שבועה וואס ער איז מודה וואס ער האט געשוואוירן טענת אבד, הואיל דלא קא מחייבא ליה כפילא, די שבועה איז דאך אים נישט מחייב קיין כפל, תחייביה זאל עס אים מחייב זיין חומשא, זאל ער זיין מחויב א חומש אויף דער צווייטער שבועה, ווען ער זאל מודה זיין אויף דער ערשטער שבועה נאך העדאת עדים, וואלט ער געווען פטור פון א חומש, פארוואס? ווייל די ערשטע שבועה האט דאך שוין אים מחייב געווען כפל, אבער יעצט ער איז מודה אויף דער צווייטער שבועה האט ער פאלש געשוואוירן, און די צווייטע שבועה האט דאך אים נישט מחייב געווען קיין כפל, זאל ער דארפן צאלן א חומש. איי מיר האבן דאך שוין פריער, מען האט דאך פריער געהאט אין גמרא א פאל, אמר רב אבין אמר רב אילעא אמר רב יוחנן, הטוען טענת אבידה בפקדון, ער טענה'ט טענת אבידה ונשבע, און ער האט געשוואוירן אז ס'איז פארלוירן געגאנגען, וחזר וטען טענת גניבה ונשבע, זאגן מיר אז ער איז פטור צו באצאלן כפל, פארוואס זאגן מיר ווייל ער איז שוין ווי מ'זאגט אוועק געגאנגען פון דעם בעל הבית מיט דער ערשטע שבועה, ווייל מיט די ערשטע שבועה וואס ער האט פאלש געשוואוירן איז ער האט געשוואוירן אבד, און ס'איז דאך נישט געווען אבד, איז ער שוין געווארן אויף דער זאך. א גזלן, און אז ער איז געווארן אויף דער זאך א גזלן איז ער שוין פטור פון כפל, איז רש"י איז מחלק, דארט רעדט זיך עס ווען ס'קומט צו גיין עדות אויף דער צווייטער שבועה, זאגן מיר אז די צווייטע שבועה איז אן אומזיסטע שבועה, ווייל אין די צווייטע שבועה קען אים נישט מחייב זיין קיין כפל, פארוואס? ווייל די אנדערע שבועה דארף מען דאך נישט האבן, ס'איז נישט קיין שבועה פון מחייב זיין כפל. האט דאך שוין איינמאל געשוואוירן נעבעך, אפילו איך ווייס דאך נישט ר'האט פאלש געשוואוירן, אבער ער דארף דאך מער נישט שווערן, און דער דין זאל מחייב זיין כפל דארף זיין א שבועת בית דין וואס די בית דין איז אים מחייב. אבער דא אויך האנדלט זיך מחייב זיין חומש וועגן דער צווייטער שבועה, דארטן אפילו די בית דין איז נישט מחייב, נאר ער טוט אליין שווערן, אפילו ער שווערט פינף מאל איינס נאך דעם אנדערן, קופץ מעצמו באצאלט ער אויף יעדע זאך א חומש, דער עיקר איז ווייל די שבועה אויף דער אנדערע זאך, די שבועה איז הודה, ביי הודה איז אנדערש די דין. אמר רבא האט רבא געזאגט תא שמע, איך וועל פרעגן א קשיא אויף דעם, מיר האבן געלערנט אמר לאחד מן השוק, דא שטייט נישט ר'האט געזאגט צו א שומר, נאר ר'האט געזאגט צו אחד מן השוק, נישט צו קיין שומר, ס'איז דאך דא א חילוק, א שומר ווען באצאלט כפל, דווקא ווען ר'האט גע'טענה'ט נגנב און ער אליין איז געווען דער גנב און ר'האט פאלש געשוואוירן, אבער אויב איז נישט קיין שומר אחד מן השוק, איז אפילו מ'גנב'עט אליין און מ'שווערט נישט באצאלט מען כפל. האט ער געזאגט צו איינעם מן השוק, ראובן פרעגט שמעונ'ען, היכן שורי שגנבתי, ווי איז מיין אקס וואס דו האסט גע'גנב'עט? והוא אומר, ענטפערט ער, שמעון ענטפערט, לא גנבתי, כ'האב נישט גע'גנב'עט, זאגט ראובן, משביעך אני, איך שווער דיר איבער אז דו האסט, ויאמר אמן, און שמעון ענטפערט אמן, און דער וואס ענטפערט אמן נאך א שבועה איז גלייך כמוציא שבועה, שבועה מפיו, והעדים מעידים אותו שגנבו, די עדים זאגן עדות ר'האט געגנבעט, משלם תשלומי כפל, באצאלט ער כפל. דאס וואס דא א שטייט ער האט אים איבערגעשוואוירן, דאס דארף איך נישט האבן, אפילו ער האט אים נישט איבערגעשוואוירן, דא א רעדט זיך דאך לאחד מן השוק, דא רעדט זיך דאך נישט ביי קיין שומר, נאר ביי א פלעינעם גנב, דעמאלט שטענדיג באצאלט מען כפל, פארוואס דערמאנט ער משביעך אני צוליבן דין פון די סיפא ואם הודה מעצמו? ס'איז נישט געקומען קיין עדות, נאר מעצמו, ער האט אים איבער געשוואוירן, ער שווערט ער האט אים נישט גע'גנב'עט דעם שור, נאכער איז ער מודה, משלם באצאלט ער קרן וחומש ואשם. לאמיר נאר זעהן, ווער האט אים דא מחייב געווען דעם כפל? די שבועה? ניין, א גנב דארף דאך נישט האבן קיין שבועה אז זאל זיין מחויב כפל, וועלכע זאך האט אים מחייב געווען? די גניבה האט אים מחייב געווען, אבער נישט די שבועה, די עדות האבן געזאגט ער זאל באצאלן כפל, והכא דא אויך, עדים הוא דמחייבי ליה כפילא, די עדות האבן אים מחייב געווען כפל. אן א שבועה וואס די שבועה טוט גארנישט, זאגן מיר הודה מעצמו, אויב ער האט מודה געווען איידער עס איז געקומען די עדות, און דעמאלט איז דער דין אז ער דארף געבן א חומש און א אשם, אבל הודה אחר עדים, ער האט מודה געווען נאך די עדות, לא, דעמאלט דארף ער נישט געבן קיין חומש. ואי סלקא דעתך, אויב איך וועל לערנען שבועה המחייבתו כפל, די שבועה וואס איז מחייב כפל פוטרתו מן החומש, אז ס'איז א דין אין די שבועה אז די שבועה קען אים נישט מחייב זיין קיין צוויי זאכן, אויב די שבועה איז אים מחייב כפל קען זי נישט מחייב זיין קיין חומש, אמאי הודה אחר עדים לא, פארוואס די עדות האבן אים מחייב געווען כפל, און אחר איז ער מודה ער האט פאלש געשוואוירן, פארוואס זאל ער נישט באצאלן קיין חומש, מכדי הא שבועה לא קא מחייבא ליה כפילא, די שבועה האט דאך אים נישט מחייב געווען קיין כפל, וועלכע זאך איז אים מחייב כפל, די עדות, תחייביה חומשא, זאל דאס אים מחייב זיין א חומש. אלא לאו שמע מינה ס'איז פון דא א ראיה אז ס'איז א דין אין די געלט, ממון המחייבו כפל, אויב דיע געלט האט איהם מחייב געווען כפל, פטר'ט עס אים מן החומש, טוט עס אים פטר'ן פון חומש, שמע מינה, דער תא שמע איז נישט קיין קשיא, איך האב נישט ריכטיג געזאגט, דער תא שמע איז דאך פושט די שאלה, שמע מינה איז א ראיה אז ס'איז א דין אין די געלט. אז אויב אויף דיע געלט דארף מען באצאלן כפל, באצאלט מען נישט קיין חומש. שמע מינה. בעי רבינא האט רבינא געפרעגט א שאלה, חומש וכפילא בתרי גברי מאי. ביי דעם זעלבן מענטש האט מען דאך געזאגט. אז דער זעלבער מענטש זאל דארפן באצאלן כפל און א חומש צוליב איין געלט קען מען נישט, ווי איז אבער אויף דעם זעלבן געלט זאלן דארפן באצאלן צוויי מענטשן? היכא דמי, וואס הייסט צוויי מענטשן זאלן באצאלן? כגון שמסר שורו לשני בני אדם, ער האט איבערגעגעבן זיין שור צו צוויי מענטשן זאלן אים היטן. וטענו בו טענת גנב, און זיי טענה'ן אז די שומרים אז ס'איז צוגעגנבעט געווארן. חד נשבע והודה, וחד נשבע ובאו עדים, איינער פון די צוויי האט געשוואוירן אז ס'איז געווארן צוגעגנבעט. און איינער האט געשוואוירן ובאו עדים, מיר דארפן צוגיין צו דעם צווייטן תוספות גיט א קוק חד נשבע והודה וחד נשבע ובאו עדים, נראה דדווקא נקט מתחילה הודה ס'רעדט זיך ער האט פריער מודה געווען. דאי מתחילה כפר חד, אויב ר'האט געלייקנט איידער די עדות זענען געקומען צום צווייטן האט ער געלייקנט, ובאו עדים פריער קומט עדים ואחר כך הודה חד, הוו עדים קודמין להודאה איז דאך די עדות פריער, און מודה בקנס נאכדעם וואס קומט עדות. אז ער האט מודה געווען נאכדעם וואס קומט עדות און מחייב און ער איז חייב כפל, פארוואס די עדים כשבאו להעיד, די עדות קומען זאגן עדות על שניהם מען האט אויף ביידע געזאגט עדות, אבל כשהודה חד קודם, אז איינער האט פריער מודה געווען איידער עס איז געקומען די עדות האט איינער מודה געווען אף על פי שאחר כך באו עדים. כאטש שפעטער קומט עדות, יש לומר דפטור, איז ער פטור, מודה בקנס, ואחר כך באו עדים איז פטור, והכי משמע בכולה הך שמעתא, אזוי ווייזט אויס אין דער גאנצער גמרא, דמודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, איז דאס וואס שטייט דא אין גמרא איז בדווקא, אויף וואס איז געווען די מעשה, ער האט געגעבן זיין שור צו צוויי מענטשן צו היטן, און ביידע האבן געטענה'ט טענת גנב. און ביידע האבן געשוואוירן אז נגנב. נאכער האט איינער גלייך מודה געווען, און דער אנדערער האט נישט מודה געווען און ס'איז געקומען עדות. פרעג איך דיר אזוי, קומט אויס אז דער וועלכער ס'איז געקומען עדות אז ער האט גע'גנב'עט, דארף דאך זיכער באצאלן כפל? איז דער אנדערער וואס ער האט מודה צו דארף ער באצאלן חומש, פארוואס זאל ער נישט דארפן באצאלן, ווייל ס'איז דאך אויף איין געלט, און מיר זאגן אויף איין געלט קען נישט זיין קיין צוויי חיובים אי כפל אי חומש, אדער מיר וועלן אנדערש זאגן אז איין מענטש זאל געבן כפל און חומש דאס קען נישט זיין, אבער דא האט דאך צוויי מענטשן. קאן מען יא, מי אמרינן צי זאגן מיר, בחד גברא קפיד רחמנא דלא משלם חומשא וכפילא, איין מענטש זאל באצאלן אי חומש אי כפל, דאס קאן מען נישט, אבל בתרי גברא, דא איז דאך צוויי מענטשן, האי משלם כפילא, דער וואס איז געקומען עדות האט געגנבעט זאל באצאלן כפל, והאי משלם חומשא, און דער אנדערער זאל באצאלן א חומש. או דילמא אדער עילויה חד ממונא קפיד רחמנא, די תורה זאגט אז אויף איין געלט דלא נשלם עלה קען מען נישט באצאלן חומשא וכפילא, אפילו עס האנדלט זיך צוויי באזונדערע מענטשן זענען זיי, הכא נמי דא אויכעט, חד ממונא הוא, איז עס איין געלט, דעריבער קען און דארף מען נישט באצאלן ביידע, תיקו בלייבט שטיין די שאלה. בעי רב פפא, רב פפא האט געפרעגט א שאלה. איין מענטש זאל באצאלן אי כפל אי חומש, דאס קען מען נישט, אבער תרי חומשי אז איין מענטש זאל באצאלן צוויי חומש, או תרי כפילי צוויי כפלים בחד גברא ביי איין מענטש מאי ווי איז דער דין, קען זיין די תורה זאגט נאר אז מען קען נישט באצאלן איין מענטש, כפל מיט חומש, אבער צוויי מאל כפל אדער צוויי מאל חומש אויף איין געלט, אפשר זאל ער יא באצאלן? היכי דמי, ווי איז דאס שטען טענת אבד, ער טענה'ט די זאך איז געווארן פארלוירן, ונשבע און ער האט געשוואוירן, והודה וחזר וטען טענת אבד ונשבע והודה. דאס וואס שטייט אין גמרא טען טענת אבד לאו דווקא די זעלבע דין איז ווען ער טענה'ט טענת גניבה, ווייל אויב ער איז מודה איז דאך נישטא קיין חיוב פון כפל, נאר ס'איז דא א חיוב פון חומש. תוספות זאגט אז דאס וואס שטייט אין גמרא.

אז פריער וואס ר'האט גע'טענה'ט איז פאלש געווען, מיד הווה ברשותו להתחייב באונסין, משעה שנשבע לשקר, אין דעם מאמענט וואס ער שווערט פאלש, איז ער דאך שוין אויף דער זאך א גזלן, און אויב ער איז שוין אויף א זאך א גזלן, איז מה שייך שוב יטעון שוב אבד? ווען ער טוט שווערן אז ס'איז פארלוירן געגאנגען, אין כופר כלום, ער איז א גזלן און אפילו ס'איז פארלוירן געגאנגען דארף ער דאך אויכעט באצאלן, ואפילו אמר אפילו ער זאגט לאחר שבועות, אלא נראה מיר געפעלט, דלא הודה ער האט נישט מודה געווען אלא לאחר שבועה שנייה, נאר נאך די צווייטע שבועה. די תוספות פרעגט, וואס איז די שאלה אין גמרא מיהו תימה מאי קמיבעיא ליה לרב פפא? וואס איז די שאלה צי ער קען באצאלן אויף איין געלט צוויי מאל חומש? הא מתניתין איז א משנה דמייתי לעיל מ'האט עס פריער געברענגט, השביע עליו ה' פעמים בין בפני בית דין בין שלא בפני בית דין, וכפר עליו חייב על כל אחת ואחת, וואס גייט ער פרעגן א זאך וואס די זאך שטייט דארט אין די משנה בפירוש? איז דער עיקר וואס איז די שאלה צו מען קען באצאלן אויף דיע געלט אויף די איינע געלט זאל מען באצאלן צוויי מאל חומש איין מענטש אי נמי ווי איז די שאלה ס'זאל זיין צוויי מאל כפל ביי איין מענטש אויף איין זאך כגון שטען טענות גנב. ער האט פריער גע'טענה'ט טענות גנב. ונשבע האט געשוואוירן די זאך איז געווארן צוגעגנבעט ובאו עדים, און ס'איז געקומען צו גיין עדות, זיי האבן אים מחייב געווען כפל. וחזר וטען טענות גנב נאכדעם טענה'ט ער נאכאמאל טענות גנב, ונשבע ובאו עדים, אה, זעט ער דא שוין א שאלה. אז מען זאגט די אנדערע שבועה זאל אים מחייב זיין כפל, דארף דאך זיין וועלכע שבועה? אזיין שבועה וואס די בית דין איז מחייב, און אזיין שבועה וואס ער דארף שווערן, אויב ס'איז נישט קיין אזיין שבועה איז ער דאך נישט מחויב קיין כפל, פארוואס האט אים די אנדערע שבועה מחייב געווען? כפל, דער בית דין וועט דאך אים נאכאמאל ניט איבערשווערן, אפילו מען זאל לערנען זאגט תוספות איז ער געגאנגען צו א צווייטן בית דין, און דער בית דין האט נישט געוואוסט פון דעם ערשטן מאל, אבער ווייל די שבועה האט ער דאך נישט געדארפן שווערן, איז די אנדערע שבועה נישט מחייב קיין כפל. וואס איז די שאלה אין גמרא, מי אמרינן צי זאגן מיר, תרי גווני ממונא קאמר רחמנא דלא נשתלמו עילוי חד ממונא, אויף איין געלט קען מען נישט באצאלן צווייערליי געלטער. והכא דא חד גוונא הוא מען באצאלט איינערליי געלט צוויי מאל חומש צוויי מאל כפל או דילמא אדער תרי ממונא אמר רחמנא צוויי געלטער דלא נשתלמו עילוי חד ממונא אפילו די ביידע געלטער זענען די זעלבע ביידע זענען חומש אדער ביידע זענען כפל קען מען נישט באצאלן אויף איין געלט והכא נמי און דא אויך איז תרי ממונא נינהו. זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל די שאלה פושט זיין דאמר רבא רבא האט געזאגט שטייט אין פסוק וחמישתיו יוסף עליו התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחת די תורה האט מרבה געווען אויף איין קרן אויף איין געלט קען מען באצאלן אסאך מאל חומש, ער האט געשוואוירן דער שומר אז די זאך האט ער פארלוירן, האבן מיר אים נישט געהייסן שווערן, נאכער האט ער נאכאמאל געשוואוירן, נאכער האט ער נאכאמאל געשוואוירן, נאכער איז ער מודה אז די שבועות וואס ער האט געשוואוירן האט ער געשוואוירן פאלש, דארף ער באצאלן פאר יעדע שבועה א חומש. שמע מינה איז פון דעם א ראיה אז די קפידא פון דער תורה איז נאר אז ער זאל נישט באצאלן אויף איין קרן צוויי דיפערענט געלטער, באצאלן אויף איין קרן זאל ער באצאלן קרן זאל ער באצאלן חומש און כפל דאס נישט, אבער צוויי די זעלבע געלטער קען מען יא. תבעוהו בעלים לשומר. די בעל בתים האבן געגעבן צו א שומר היטן א זאך, נאכער מאנען זיי די זאך ביי דעם שומר, און דער שומר זאגט אז די זאך איז געווארן צוגעגנבעט, ונשבע, דער שומר האט געשוואוירן ווי דער דין איז, אז די זאך איז געווארן צוגעגאנבעט דארף דער שומר יעצט מער א נישט באצאלן, ושילם, ער האט געטון לפנים משורת הדין און ער האט באצאלט, כאטש ער איז פטור צו באצאלן האט ער באצאלט, והוכר הגנב, נאכער האט מען געפינען דעם גנב, האבן מיר דא די שאלה כפל למי צו וועמען באלאנגט דער כפל? צי דער כפל באלאנגט צו דעם שומר, מיט דעם וואס ער האט באצאלט פאר דער זאך האט ער קונה געווען דעם כפל, אדער עס באלאנגט צום בעלבאס? אביי אמר, אביי לערנט, לבעל הפקדון, דעם כפל דארף מען באלאנגען צו דעם בעלבאס, נישט צום שומר. רבא אמר, רבא זאגט, למי שהפקדון אצלו, די כפל באלאנגט צו דעם שומר, זיכער וועגן דעם קרן דאס וואס ער האט באצאלט, דאס דארף וועט זיכער דער שומר באקומען, נאר די שאלה איז וואס דער גנב באצאלט טאפל, די איבריגע צו וועמען? יא, איז די גמרא מפרש, אביי אמר לבעל הפקדון, אביי זאגט, אז דעם קרן גיט מען דעם שומר, און די איבריגע גיט מען צום בעלבאס, כיון דאטרחיה בשבועה, ווייל דער בעלב, דער שומר, האט מטריח געווען דעם בעלבאס צו גיין צום בית דין און ער זאל אים באשווערן, איז אפילו ער האט שפעטער באצאלט, לא מקני ליה כפילא. אזוי איז דא א דין, ווי די גמרא וועט באלד אראפברענגען די משנה, אז אויב דער שומר טענה'ט נגנבה, און דער שומר זאגט, איך וויל ניט שווערן, איך וויל באצאלן. און דער שומר באצאלט, ער האט נישט געשוואוירן. דעמאלט שטייט בפירוש אין דער משנה, אז אויב מען געפינט דעם גנב, צו וועמען באלאנגט די כפל? צו דעם שומר. ווייל מיר ווייסן אז דער באלבאס איז אויף די הנאה, וואס ער דארף זיך נישט גיין באדערן, און ער ווייזט ארויס זיין גוטסקייט דער שומר, ער באצאלט אים, איז ער אים מקנה דעם כפל. דאס איז ווען דער שומר באצאלט און ער האט נישט געשוואוירן, אבער דא ער האט געשוואוירן, וואס הייסט ער האט געשוואוירן? ער האט אים געדארפן רופן צום בית דין, די שבועה איז געווען בפני בית דין, איז אפילו ער האט שפעטער באצאלט איז ער אויכעט נישט מקנה דעם כפל. רבא אמר רבא זאגט וועמען גיט מען דעם כפל? למי שהפקדון אצלו, מען גיט עס דעם שומר. כיון דשילם ווייל ער האט דאך באצאלט דער שומר ער האט נישט געדארפן באצאלן און ער האט באצאלט ער האט געטון לפנים משורת הדין מקני ליה כפילא האט דער באלבאס אים מקנה געווען דעם כפל וקא מיפלגי בדיוקא דמתניתין אביי און רבא קריגן זיך אין דעם דיוק פון דער משנה. דתנן, מיר האבן געלערנט די ערשטע משנה אין פרק המפקיד, המפקיד אצל חברו, איינער האט געגעבן צו באהאלטן צו זיין חבר, בהמה או כלים, בהמה אדער כלים, ונגנבו, דער שומר טענה'ט אז ס'איז געווארן צוגע'גנב'עט, ס'איז געווען א שומר חינם, או שאבדו, אדער. ער טענה'ט אז ס'איז געווארן פארלוירן, איז אין אמת'ן איז דער שומר חינם פטור צו באצאלן, ער דארף נאר שווערן. שילם ולא רצה לישבע, דער שומר וויל ניט שווערן האט ער באצאלט. שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא, דער דין איז דאך אז דער שומר חינם קען האט א ברירה זיך צו צו שווערן ויוצא און ער ווערט פטור צו באצאלן, אבער ער האט נישט געוואלט אזוי האט ער. נאר ער האט געוואלט באצאלן. נמצא הגנב, אז מען האט געפינען דעם גנב, משלם תשלומי כפל, דארף דער גנב באצאלן כפל. טבח ומכר, אויב ס'איז געווען א שור אדער א שה און דער גנב האט גע'שחט'ן אדער פארקויפט, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, באצאלט ער ארבעה וחמישה. למי הוא משלם, צו וועמען זאל ער דאס באצאלן? למי שהפקדון אצלו, דאס זאל ער באצאלן, דער רווח איז צו דעם שומר. טא וואס רעדט זיך דא אין די רישא? אז וואס האט דער שומר געטאן? ער האט באצאלט און ער האט נישט געשוואוירן. ווייזט אויס פון די רישא, ווי וועט זיין ער האט באצאלט און ער האט געשוואוירן, דעמאלט באלאנגט עס נישט צום שומר. ווען באלאנגט עס צו דעם שומר? אויב שילם ולא רצה לישבע. יעצט אין די סיפא שטייט א אנדער דין, נשבע די שומר האט געשוואוירן, ולא רצה לשלם האט נישט געוואלט באצאלן, אזוי איז דאך דער דין, ונמצא הגנב, מען האט געפונען דעם גנב, משלם תשלומי כפל, דארף דער גנב באצאלן כפל, טבח ומכר, אז דער גנב האט געשחטן דעם שור אדער דעם שה אדער האט פארקויפט. משלם תשלומי ארבעה וחמישה, דארף ער באצאלן ארבעה וחמישה. למי הוא משלם, צו וועמען זאל ער באצאלן, אין דעם פאל ווען דער שומר האט נישט באצאלט נאר האט געשוואוירן, לבעל הפקדון, דארף ער באצאלן לבעל הפקדון, צו דעם בעל הבית דארף ער באצאלן. אביי, אביי וואס ער לערנט אז אויב ער האט באצאלט און אויך געשוואוירן גיט מען דעם כפל צו די בעל הבית, דייק מרישא איז מדייק זיין דין פון די רישא, רבא, רבא וואס ער לערנט אויב נשבע ושילם באלאנגט די כפל די ד' וה' צו דעם שומר, איז מדייק מסיפא ער לערנט עס אפ פון די סיפא, אביי דייק מען רשע. דקתני אין די רישא שטייט שילם ולא רצה לישבע, ער האט באצאלט און ער האט נישט געוואלט שווערן, טעמא דלא רצה לישבע, אויב ער האט נישט געשוואוירן נאר האט גלייך באצאלט, דעמאלטס זאגן מיר אז סבאלאנגט צו דעם שומר, הא אבער נשבע, אויב ער האט געשוואוירן. אף על פי ששילם, אפילו ער האט אויך באצאלט, למי משלם, צו וועמען דארף ער באצאלן, לבעל הפקדון, צו דעם בעל הבית, ווייל ער האט איהם מטריח געווען צו שווערן, דעריבער איז ער איהם נישט מקנה דעם כפל, אזוי עס שטייט דאך אין די רישא, אז אויב שילם ולא רצה לישבע, ער האט באצאלט נישט געשוואוירן, נאר דעמאלט באלאנגט עס צום שומר. אבער ביידע זאכן שילם און נשבע באלאנגט עס צום בעל הבית. רבא דייק מסיפא, רבא טוט אפלערנען זיין דין פון דער סיפא. אין דער סיפא שטייט נשבע ולא רצה לשלם, דער שומר האט געטאן איין זאך, ער האט געשוואוירן און ער האט נישט באצאלט, דעמאלט צו וועמען באלאנגט די כפל? דעמאלט באלאנגט עס צום בעל הבית. ווייזט אויס פארוואס באלאנגט עס צום בעל הבית, ווייל ער האט נישט באצאלט. טעמא דלא רצה לשלם, ווייל ער האט נישט געוואלט באצאלן. הא שילם, אבער אויב ער האט באצאלט, אף על פי שנשבע, אפילו ער האט געשוואוירן אויך, למי משלם, צו וועמען זאל ער באצאלן? למי שהפקדון אצלו. פרעגט די גמרא לאביי קשיא סיפא לויט אביי איז דאך דא א קשיא פון די סיפא, אין די סיפא ווייזט אויס ווען באלאנגט עס צום באלבאס, דווקא ער האט נישט געצאלט נאר נשבע, אבער אויב נשבע ושילם באלאנגט עס צום שומר. אמר לך אביי וועט אביי דיר זאגן הכי קתני דער פשט אין די סיפא איז אזוי, נשבע ער האט געשוואוירן, ולא רצה לשלם קודם השבועה, ער האט פריער נישט געוואלט באצאלן, אלא לאחר השבועה, נאכדעם ווי ער האט געשוואוירן, דעמאלט באצאלט ער, איז אויך גארנישט, למי משלם? לבעל הפקדון, דארף מען עס באצאלן צו דעם בעל בית, פארוואס? ווייל אויב ער האט, ווען מען שווערט. דארף מען דאך, האט ער דאך מטריח געווען דעם בעל החפץ צום בית דין, איז דעמאלט הא וויל ער נישט זיין קיין אזוינער גוטער ער זאל מקנה זיין דעם כפל, ווען דער שומר נעמט ארויס פון פאקעט ער האט נישט מיט אים צו טאן צום בית דין און ער באצאלט אים גלייך, דעמאלט זאגן מיר האט ער מקנה געווען דעם כפל, מיט וואס האט ער אים מקנה געווען די כפל, ווי אזוי איז ער מקנה די כפל מיינט מען נישט יעצט, נאר די גמרא זאגט שוין דארטן אין המפקיד ווי אזוי. פרעגט די גמרא ולרבא קשיא רישא לויט רבא'ן איז דאך שווער די רישא אין די רישא ווייזט אויס ווען באלאנגט דער כפל צום שומר דווקא שילם נאר ווען ער האט באצאלט און נישט געשוואוירן אמר לך רבא רבא וועט דיר זאגן הכי קתני די פשט פון די רישא איז אזוי שילם ער האט באצאלט ולא רצה לעמוד בשבועתו ער האט נישט געוואלט בלייבן שטיין מיט די שבועה ער האט פריער געשוואוירן. אלא נאכדעם ווי ער האט געשוואוירן שילם האט ער באצאלט, למי משלם, וועמען דארף ער באצאלן, למי שהפקדון אצלו, כאטש ער האט פריער געשוואוירן, און אויב שפעטער האט ער באצאלט, באצאלט ער עס צום שומר. א באזונדער ענין, תבעוהו בעלים לשומר, די בעל בתים האבן געמאנט די זאך צו דעם שומר. ונשבע, דער שומר האט געשוואוירן אז די זאך איז געווארן צוגעגנבעט, און ער האט אמת'דיג געשוואוירן, והוכר הגנב, נאכער האט מען געפונען דעם גנב. תבעו שומר, מאנט דער שומר דעם גנב, והודה, איידער ס'איז דא עדות האט ער מודה געווען, כ'האב טאקע געגנבעט. איז ער מודה בקנס איז פטור פון כפל קרן דארף מען באצאלן כפל נישט תבעוהו בעלים נאכער מאנען אים די בעל בתים וכפר און ער האט געלייקנט ער זאגט איך האב נישט געגנבעט והביאו עדים זענען געגאנגען די בעל בתים זיי האבן געברענגט עדות אז ער האט עס געגנבעט. און אט דא איז די שאלה, ווער איז דער בעל בית אויף דער זאך? צי דער שומר איז דער בעל בית? ממילא איז לגבי דעם שומר איז דאך מודה בקנס איז ער פטור פון כפל, איז די ש. אדער די בעלים, מי נפטר הגנב, צי ווערט געפטר'ט א גנב צו באצאלן כפל בהודאת שומר? מיט דעם וואס ער האט מודה געווען צו דעם שומר, אזוי ווי מיט די מודה בקנס איז פטור פון כפל, או, אדער, לא נפטר הגנב בהודאת שומר, דער גנב ווערט נישט געפטר'ט, פארוואס? ווייל אין דעם מאמענט ווען דער שומר האט געשוואוירן אז ס'איז צוגעגנב'עט, איז ער האט שוין מערער נישט קיין ביזנעס מיט דעם באלבאס, איז יעצט דא ווער איז דער באלבאס פון דער זאך, איז דער באלבאס דער ריכטיגער באלבאס, און ממילא דאס וואס מען האט מודה געווען פאר דעם שומר איז דאס נישט קיין הודאה. אמר רבא, האט רבא געזאגט אזוי, אם באמת נשבע, אויב דער שומר. האט געטענה'ט אז די זאך איז געווארן צוגעגנב'עט באונס און ער האט געשוואוירן שלא פשעתי שלא שלחתי בו יד, אינו ברשותי, און ס'איז טאקע אמת אזוי אז די זאך איז געווארן צוגעגנב'עט באונס, דעמאלט אויך ווען דער בעל בית זאל צוריק געפינען די זאך. וואלט דער בעל בית דאך זיכער צוריקגעגעבן די זאך צום שומר אז דער שומר זאל עס היטן, ווייל דער שומר איז דאך א ערליכער מענטש. און דעמאלט זאגן מיר, נפטר הגנב בהודאת שומר, ווערט דער גנב פטור מיט דעם וואס ער האט מודה געווען צום שומר, ווייל מיר ווייסן אז אויב וואלט עס געפונען דער בעל בית וואלט ער געגעבן אים צו היטן, ליגט אויף דעם שומר אז ער זאל גיין נאכזוכן די זאך. איז דאס וואס דער שומר מאנט איז א גוטע תביעה, און דאס וואס דער גנב האט מודה געווען איז ער א מודה בקנס. ווי איז אבער אם בשקר נשבע? ער טענה'ט, דער שומר, אז ס'איז געשטארבן אדער נגנבו באונס, אבער אין אמת'ן ווייזט זיך ארויס נגנבו בפשיעה. קומט דאך אויס אז דער שומר איז א שקרן, ווייסן מיר דאך אז דער בעל הבית וועט שוין אים מערער נישט געבן מערער די זאך צו היטן, איז שוין דער שומר גייט שוין אוועק דא פון דער זאך, איז שוין האט שוין נישט קיין שייכות צו דעם, ער איז שוין נישט דער שומר פון דער זאך, דעריבער לא נפטר הגנב בהודאת שומר, מיט דעם וואס דער גנב האט מודה געווען צום שומר ווערט ער נישט געפטר'ט. ווייל ר'האט נישט מודה געווען צו דעם בעל הבית, דער בעל הבית איז יעצט מער נישט דער שומר. בעי רבא, רבא האט געפרעגט א שאלה, עמד לישבע בשקר, ער האט געוואלט שווערן פאלש, דער שומר, ולא הניחוהו, מ'האט אים נישט געלאזט שווערן פאלש. מאי, ווי איז דער דין, צי זאגן מיר ער האט דאך נאך נישט פאלש געשוואוירן, איז ער נאך א נאמן ביי דעם בעל הבית, ממילא וועלן מיר זאגן וועט העלפן די הודאה, דער גנב זיין פטור פון כפל פון דעם וואס ר'איז מודה צו דעם שומר, אדער ווייל ער האט געוואלט פאלש שווערן. איז ער שוין נישט קיין נאמן, וועט שוין דער בעל הבית אים נישט נעמען פאר קיין שומר, איז דער שומר שוין נישט קיין בעל הבית, איז די הודאה צו דעם שומר נישט קיין הודאה. מאי? תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. רב כהנא מתני הכי, רב כהנא האט אזוי אויך געלערנט ווי מיר האבן פריער געלערנט, אז באמת נשבע נפטר הגנב בהודאת שומר, און בשקר נשבע לא נפטר הגנב בהודאת שומר. רב טביומי מתני, רב טביומי האט אנדערש געלערנט, בעי רבא, רבא האט געפרעגט א שאלה, נשבע לשקר מאי, אויב ער האט געשוואוירן אמת, איז א זיכערע זאך אז אז נפטר הגנב בהודאת שומר, דער שומר איז בעל הבית. נאר אויב נשבע לשקר מאי, דעמאלט וויל איך וויסן צו איז ער נאך דער בעל הבית, צו זאגן מיר ווייל ער האט געשוואוירן שקר וועט ער האבן חרטה און ער וועט באצאלן, איז די תביעה זיינע נאך א תביעה אדער ניין? ס'דא אין גמרא א צווייטע גירסא זאגט רש"י פונקט פארקערט אז אויב באמת נשבע, ער האט נישט פושע געווען, האט ער דאך שוין נישט קיין שום שייכות מיט דעם בעל הבית, פארוואס? אזוי איז דאך דער דין, א שומר חינם נגנבה, ווי שווערט ער אפ, איז דער שומר מער נישט דער בעל הבית, אויב באמת נשבע, דעמאלט לא נפטר הגנב. ער דארף שוין נישט גיין נאכזוכן דעם גנב, ווי איז אבער לשקר נשבע? ער שווערט נגנבה באונס, אבער אין אמת'ן איז עס געווען בפשיעה, איז דאך דעם, דעמאלט ליגט דאך אויף דעם שומר דעם חיוב דאך צו באצאלן פאר דער זאך, ער דארף דאך נאך באצאלן פאר דער זאך, האט ער נאך א שייכות צו דער זאך, ער דארף דאך גיין נאכזוכן דעם גנב אז ער געפינט די זאך אפצוגעבן. דעמאלטס זאגן מיר אז ער שווערט פאלש, דעמאלטס זאגן מיר אז א שומר איז נאך דער בעל הבית, און דאס וואס דער גנב האט צו אים מודה געווען איז ער פטור. אבער רש"י זאגט, אויב אזוי וועט דאך זיין שווער פשט אין גמרא, וואס שטייט אין גמרא עמד לישבע לשקר ולא הניחו, ער האט געוואלט שווערן פאלש און מען האט אים נישט געלאזט. גיב א קוק, אויב ר'האט ממש געשוואוירן פאלש, וואס איז שוין אוועק פון בית דין, די בית דין וועט נישט מחייב זיין קיין שבועה נישט צו באצאלן, ביז ס'וועט קומען עדות אז ער האט פושע געווען, זאגן מיר אז דער גנב ווערט געפטר'ט, ווייל עס ליגט נאך אויף דעם שומר דער חיוב צו מאנען דעם גנב, אוואדע און אוואדע, אויב ער האט דאך נישט געשוואוירן, ליגט דאך אוואדע און אוואדע אויף אים דער חיוב צו מאנען דעם שומר, ממילא זאגט רש"י, איז בעסער גורס צו זיין די גירסא ווי מיר האבן געלערנט דא אין גמרא. א באזונדער ענין, גמרא, תבעוהו בעלים לשומר, די בעלי בתים האבן געמאנט דעם שומר, א שומר חינם, טענה'ט נגנבה, האבן די בעלי בתים אים געמאנט, ושילם, דער שומר האט געהאט רעכט זיך צו פטר'ן מיט א שבועה, נאר ער האט באצאלט, והוכר הגנב. נאכער האט מען געפונען דעם גנב, תבעוהו בעלים, די בעלי בתים האבן געמאנט דעם גנב, אין אמת'ן ווער האט דא געדארפן מאנען דעם גנב? די שומר האט געצאלט, יעצט האט דאך שאדן די שומר, איז געגאנגען דער בעל הבית, זיי האבן אים געזוכט דעם גנב, זיי האבן אים געמאנט, והודה, און דער גנב האט מודה געווען פאר דעם בעל הבית. תבעו שומר, דער שומר האט געמאנט, וכפר, האט ער געלייקנט, והביא עדים, און דער שומר האט געברענגט עדות אז ער האט גע'גנב'ט, האבן מיר דא די שאלה, נפטר גנב בהודאת בעלים, צי ווערט דער גנב פטור וואס דער דער שומר, וואס דער גנב האט מודה געווען צו די בעלים. או לא, אדער ער ווערט נישט געפטר'ט. דא איז פארקערט, ער האט מודה געווען דער גנב צום בעל הבית, נישט צום שומר. מי אמרינן, צי זאגן מיר, מצי אמר ליה שומר לבעלים, דער שומר זאגט צו די בעלי בתים, איר זענט מער נישט קיין בעלי בתים אויף די זאך, איך האב דאך אייך אפגעצאלט, אתון איר, כיון דשקליתו לכו דמי, איר האט זיך גענומען געלט פאר דער זאך, איז. תליקתו לכו מהכא, זענט איר שוין אוועק, ממילא דאס וואס כ'האב צו אייך מודה געווען איז גארנישט, דארף ער באצאלן דער גנב כפל צו דעם שומר. או דילמא אדער מצו אמרי ליה, זיי זאגן צו אים, כי היכי דאת עבדת לן מילתא, אזוי ווי דו האסט געטאן פאר אונז, א גוטע זאך, דו האסט געטאן לפנים משורת הדין, דו האסט געקאנט שווערן און נישט באצאלן און דו האסט באצאלט, אנן נמי עבדינן לך, ליגט אויף אונז אויך א חיוב אז מיר זאלן דיר טאן א טובה אז מיר זאלן זוכן דעם גנב. און ממילא טרחינן בתר גזלן מיר האבן זיך דארפן זיך מטריח זיין אפזוכן דעם גנב שקלינן אנן דידן מיר נעמען אונזערס מיר טוען אונזערס א זאך אויף אונז ליגט א חיוב צו טון א טובה נאכזוכן דעם גנב. ושקלת את דידך, און דו וועסט נעמען דיינס, דו וועסט נעמען דעם קרן. די שיטה איז מסביר די גמרא אזוי, איך קלער א שאלה, אויב אן הודאה, אן מודה זיין, איך קלער א שאלה, זאגט די שיטה, אז ווי וועט זיין די גנב האט באצאלט, נאכהער האבן זיך די בעל בתים באמיהט צו געפינען דעם גנב. די בעל בתים האבן זיך באמיהט צו געפינען דעם גנב. דער שומר האט באצאלט און די בעל בתים האבן זיך באמיהט צו געפינען דעם גנב. צי דעמאלט ווען די בעל בתים האבן זיך באמיהט צו געפינען דעם גנב אן הודאה אינגאנצן צו וועמען באלאנגט דעמאלט דער כפל? צי דער כפל באלאנגט. צו די בעל בתים ווען זיי האבן זיך באמיט, און אויב כ'וועל דא אזוי א זאגן אז ס'באלאנגט צו די בעל בתים ווען זיי האבן זיך באמיט, וועט דא אויסקומען אין דעם פאל אז דאס וואס דער גנב איז מודה צו די בעלים איז דאס א גוטע הודאה, ווייל דער חיוב פון כפל צו וועמען איז? צו די בעל בתים, אדער אפילו דעמאלט ווען די בעל בתים האבן זיך באמיט. צו געפינען דעם גנב, נאר וויבאלד אז דער, ער, דער שומר האט דאך באצאלט, באלאנגט דער כפל צו וועמען? צו דעם שומר, איז דאס וואס זיי האבן מודה געווען צו די בעל בתים איז נישט קיין הודאה. תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. איתמר, מיר האבן געלערנט נגנבה באונס, פון דעם שומר איז געווארן צוגעגנבעט די זאך באונס. וואס דערמאנט ער דא ס'ווארט באונס, מען מיינט ס'איז געווען אזא גניבה וואס איז א אונס, וואס א שומר שכר איז אויכעט פטור, אזוי איז דאך דער דין א שומר שכר איז מחויב ביי גניבה, אבער אויב ס'איז געווען א גניבה ליסטים מזויין איז א שומר שכר פטור. והוכר הגנב, נאכדעם האט מען געפינען דעם גנב און מען קען צווינגען דעם גנב אז ער זאל אפגעבן די זאך. איז מיר דא יעצט די שאלה ווער דארף גיין באדערן דעם גנב, צי דער שומר צי דער בעל הבית? אמר אביי, זאגט אביי, אם שומר חינם הוא, אויב ער איז א שומר חינם, מען האט צוגעגנבעט די זאך פון שומר חינם, רצה עושה עמו דין, אז ער וויל גייט ער און ער רופט דעם גנב לדין, רצה ער וויל נשבע. ער האט נישט באצאלט דער גנב, דער שומר האט נישט באצאלט, און די איז מיר יעצט זאגט מיר אביי זאגט מיט ווער אז דער שומר חינם וויל קען מען מאכן מיט אים א דין אז ער וויל שווערט ער און די בעלים זאלן גיין צו דעם גנב פון אים אפנעמען אם שומר שכר הוא אויב ער איז א שומר שכר דעמאלטס איז דער דין עושה עמו דין, ער דארף האבן א דין תורה מיט דעם גנב, ואינו נשבע, כאטש א שומר שכר איז דאך אויך פטור ביי ליסטים מזויין, נאר ווייל מען האט ערקענט דעם גנב, ליגט אויף דעם שומר שכר אז ער זאל זיך באבאדערן און רופן דעם גנב לדין. רבא אמר, רבא זאגט, אחד זה ואחד זה, סיי ס'איז געווארן צוגעגנבעט פון א שומר חינם סיי פון א שומר שכר, איז דער דין עושה עמו דין אז דער שומר דארף האבן א דין מיט דעם גנב, ואינו נשבע, איך זאג נישט ער זאל שווערן צו דעם בעל הבית און ער וועט זיין פריי, און דער בעל הבית זאל האבן א דין תורה מיט דעם גנב, נאר וויבאלד די זאך איז געווארן צוגעגנבעט פון דעם שומר, דעריבער דארף דער שומר. רופן דעם גנב לדין. זאגט די גמרא, לימא, מיר וועלן זאגן, פליגא אדרב הונא בר אבין, רבא וואס רבא זאגט, סיי אחד זה ואחד זה, סיי מ'האט עס צוגעגנבעט פון א שומר חינם, סיי פון א שומר שכר, איז דער דין אז עושה עמו דין, אז ער דארף אים רופן דער שומר לדין, וועלן מיר זאגן ער קריגט אויף רב הונא בר אבין. דשלח רב הונא בר אבין, רב הונא בר אבין האט געשיקט אין בית מדרש די הלכה, נגנבה באונס, אז די זאך איז געווארן צוגעגנבעט באונס, וואס והוכר הגנב, און מען האט דערקענט דעם גנב, מען קען עס פון אים מוצא זיין, אם שומר חינם הוא, אויב ס'איז געווארן צוגעגנבעט פון א שומר חינם. רצה אז דער שומר חינם וויל עושה עמו דין, רופט ער דעם גנב לדין, רצה ווען ער וויל נשבע, שווערט ער אז ס'איז שלא פשעתי שלא שלחתי יד, און דער באלעבאס גייט און ער האט א דין תורה מיט דעם גנב. ואם שומר שכר הוא, און אויב ס'איז א שומר שכר, עושה עמו דין, א שומר שכר דארף זיך באמיען מער אויף אט דער זאך פארן באלעבאס, ואינו נשבע, איז מיר זאגן אז דאס איז אז רבא קריגט אויף רב הונא בר אבין, ווייל רבא לערנט זיך אז אפילו ביי שומר חינם עושה עמו דין ואינו נשבע, און רב הונא בר אבין זאגט דאך אז ביי שומר חינם איז די ברירה ביי דעם שומר רצה עושה עמו דין רצה נשבע. ענטפערט די גמרא אמר לך רבא, רבא וועט דיר ענטפערן, אז ער קריגט נישט אויף דעם דין פון רב הונא בר אבין, הכא במאי עסקינן, ווען האט רב הונא בר אבין געזאגט אז די ברירה איז ביי דעם שומר חינם, רצה עושה עמו דין רצה נשבע, כגון שקדם ונשבע, אז ער, איידער נאך מען האט געפינען דעם גנב, האט שוין דער שומר חינם געשוואוירן, דעמאלטס. מוז ער נישט האבן מיט אים פאר דין תורה מיטן גנב, ווייל ער האט זיך שוין זיינס אפגעטאן. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אזוי זאגן אז ס'רעדט זיך, אז דער שומר חינם האט שוין געשוואוירן, והא רצה עושה עמו דין, רצה נשבע קאמר, ווייזט דאך אויס אז ער דארף גיין יעצט שווערן. ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, רצה שומר חינם עומד בשבועתו, רצה אויב ער וויל עושה עמו דין. רבה זוטי בעי לה הכי האט אזוי געפרעגט נגנבה ווען ס'איז געווארן צוגעגנבעט באונס והחזיר גנב בבית שומר און דער גנב האט עס צוריקגעגעבן צו דעם שומר ומתה בפשיעה נאכדעם האט דער שומר פושע געווען און די זאך איז געשטארבן די שולד איז פון וועמען? פון דעם שומר מי אמרינן צי זאגן מיר. כיוון דער נגנב איז ביונות, אז די זאך איז געווארן צוגעגנב'עט באונס, כליא ליה שמירתו, איז האט זיך שוין געענדיגט זיין היטן, ער איז שוין געווארן אויס שומר, אפילו אז דער גנב גיט עס צוריק, אבער אין דעם מאמענט וואס מען האט עס צוגעגנב'עט באונס, האט ער שוין נישט קיין שום שייכות צו דער זאך, דעריבער, אפילו מתה בפשיעה, ער דארף נישט באצאלן, או דילמא אדער.

ויכול לכופו און מען קען צווינגען דעם גנב ולהוציא מידו, איז דער דין רצה נשבע, ער וויל דער שומר שווערט ער, והבעלים יפרעו מן הגנב, און די בעל בתים וועלן עס באקומען באצאלט פון גנב, און אז ער וויל עושה עמו דין משלם לבעלים, א שומר שכר באצאלט לבעלים, והוא יפרע מן הגנב, און ער דער שומר שכר ווערט געצאלט פון גנב.

לפיכך הוא ישלם לבעלים, זאל דער שומר שכר באצאלן פארן בעל הבית, ויחזור ויפרע מן הגנב, און שפעטער וועט ער באקומען פון גנב. עושה עמו דין, ער זאל ניט שווערן, ישלם, ער זאל באצאלן, דמצוה עליו לחזר אחר אבידה. לימא פליגא דרבא אדרב הונא בר אבין, זאגן מיר ס'איז נישט קיין מחלוקת, כגון שקדם ונשבע, קודם שהוכר הגנב, איידער ס'איז געווארן דערקענט דער גנב.